ברוך השם מסכת ביצה דף כא עמוד א די זעקסטע שורה פון אויבן. בעא מיניה רב אויא סבא מרב הונא, רב אויא סבא האט געפרעגט א שאלה פון רב הונא, בהמה, א בהמה, חציה של נכרי וחציה של ישראל, א העלפט בהמה באלאנגט צו א גוי און א העלפט באלאנגט צו א איד, דער איד האט געהאט שותפות מיט דעם גוי א בהמה. מהו לשוחטה ביום טוב, צו מעג מען שעכטן די בהמה יום טוב? דער גוי האט דאך דא אויך א חלק, טו איך דאך טון א מלאכה פאר דער זאך וואס באלאנגט צום גוי, אדער פון צווייטן זייט, איך דארף דאך פאר מיר שעכטן, טו איך דאך א מלאכה ווי מען זאגט, פאר מיר. אמר ליה האט ער אים געזאגט מותר, מען מעג עס שעכטן יום טוב. אמר ליה האט רב אויא סבא געפרעגט וכי מה בין זה לנדרים ונדבות, גיב נאר א קוק, איך האב נדרים ונדבות פון א גאנץ יאר, זאגן מיר אז מען טאר עס נישט שעכטן יום טוב, נדרים ונדבות איז א טייל פון די פלייש עסט דער בעל הבית, און א טייל די אימורים איז לגבוה, מ'האט שותפות ווי מען זאגט מיטן אייבערשטן. זאגסטו ווייל ס'דא אין דעם א חלק גבוה, טאר מען ניט שעכטן, און פאר וואס א בהמה וואס איז דא שותפות א גוי מעג מען יא שעכטן? אמר ליה, האט ער אים גענטפערט, עורבא פרח, גיב מיר א קרא פליט, א וואראנע פליט, ער האט אים נישט געוואלט ענטפערן, האט ער געוואלט אים פאררעדן אויף א צווייטע זאך. ווי דער חתם סופר אויפן ארט פרעגט, מ'האט אים געוואלט פאררעדן פון א צווייטע זאך, די גמרא דערציילט אין אנפאנג פסחים, די צוויי תלמידים, איינער האט געזאגט דאס לשון כגדי מסנקן, און איינער האט געזאגט דאס לשון ווי דבר אחר, האט מען גלייך ארויסגעזען פון דעם לשון פון דעם וואס דער דערמאנט א דבר טהור און דער דערמאנט א דבר טמא, וואס דער איז און וואס דער איז. ער וויל אים, ווי מען זאגט רב הונא, וויל אים נישט ענטפערן, דארף ער דערמאנען א עוף טמא, זאל ער זאגן יונה, יונה פרח, פארוואס זאל ער אים דערמאנען מיט דעם לשון עורב? זאגט ער אזוי, די גמרא זאגט אין עירובין אז אז מען דארף זיך מאכן אכזרי על בניו כעורב, דער תלמיד חכם וואס זיצט און לערנט תורה, דארף ער אזוי ווי מען זאגט, זיך נישט רעכענען מיט די אייגענע תענוגים און אפילו נישט פון זיינע בני בית. דא אויף דיע שאלה האט מען אים געפרעגט וועגן יום טוב. אין יום טוב האבן מיר דאך געלערנט אז ס'איז דא חציו לשם און חציו לכם. זאגט ער אים עורב דער ענין וואס איז פארהאנען לא יודע לעולם ישים אדם עצמו אכזרי על בניו כעורב פרח דאס איז שוין אוועקגעגאנגען. איך האב שוין ווי מ'זאגט. דער לשם איז שוין געוועזן, און יעצט ווי מען זאגט האלט איך ביי דעם לכם. כי נפק ווען רב אויא איז ארויס געגאנגען, אמר ליה רבה בריה, האט רבה דער זוהן פון רב הונא'ן געפרעגט דעם טאטן, לאו היינו רב אויא סבא, האט דיר דאך נישט געפרעגט דיע שאלה רב אויא סבא? דמשתבח ליה מר בגויה וואס דו האסט אים געלויבט, דגברא רבה הוא, ער איז א גרויסער מענטש, פארוואס האסטו אים ווי מען זאגט מדחה געווען, דו האסט אים פארשעמט, ער האט דיר געפרעגט א שאלה זאגסטו אים א פויגל פליט. אמר ליה, האט ער אים, האט ער געזאגט דער טאטע צום זון, מה אעביד ליה, וואס קען איך אים טון? איך האב היינט גע'דרשנ'ט לרבים, און איך בין געווארן אפגעשוואכט קראנק פון דער טרחה פון דער דרשה, און איך ליין אויף מיר דעם פסוק, אני איך היום היינט, סמכוני טוט מיר אונטערלענען, באשישות, אשישות טייטשט דארט רש"י אין שיר השירים, מיינט מען כלים אדער מיט וויינטרויבן אדער מיט אנדער עסנווארג, רפדוני, טוט מיר ווי מען זאגט דארף ער אויסשפרייטן בתפוחים מיט עפל, איך בין שוואך און די ערשטע זאך דארף איך יעצט אפעסן, ער האט מיר געפרעגט נאדעם האב איך אים געזאגט נאדעם ובעא מינאי מילתא, ער גייט פון מיר פרעגן א זאך דבעיא טעמא וואס דארף האבן אויף דעם א טעם, א זאך וואס איך דארף אין דעם מעיין זיין, איך האב יעצט ווען ער האט מיר געפרעגט. האב איך נישט געקאנט מעיין זיין, דאס הייסט זעהט מען פון דעם ווי יענער איז פארמאטערט, דער ווי מאירי זאגט א גאנצע אריכות דאס זעהט דאך דער תלמיד חכם ווען ער איז פארמאטערט און אזוי זאל מען נישט ווען דאס וואס דארפן פרעגן זאלן מיר פרעגן, אבער די טעם פון דער זאך און די קלארקייט דאס נישט יעצט פרעגט די גמרא וטעמא מאי וואס איז טאקע דער טעם איז רשי זאגט וטעמא מאי וואס זאגט די גמרא. פארוואס קען איך נישט זאגן אז דער זון האט אים ווידער געפרעגט, נאר האט דאך געזען אז דער טאטע זיצט פארמאטערט, וואס זשע וועט ער אים פרעגן, דאס איז פשטות, אבער נאך מער, ווייטער אין גמרא איז פארהאנען אז רב הונא זאגט גארנישט אין דעם טעם, רב הונא האלט גאר א צווייטן טעם, און מיר זען דעם טעם. דער טעם איז אזוי, בהמה חציה של נכרי, א בהמה וואס א העלפט באלאנגט צו א גוי, וחציה של ישראל, און א העלפט באלאנגט צו א איד, מותר לשחטה ביום טוב, מעג מען שעכטן יום טוב, דאי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה, דאס הייסט אזוי, ווען איך שעכט די בהמה, שעכט איך זי נישט פאר דעם גוי, איך שעכט זי פאר מיר, איך קען דען עסן א כזית בשר בלא שחיטה? מוז איך דאך, איז דאך די גאנצע שחיטה פאר וועמען? איז דאך פאר דעם איד. איך געדענק איך האב געלערנט מיט קליינע קינדער זיבן יעריגע קינדער אמאל די גמרא, האט מיך א קינד געפרעגט, זאגט דער רבי וואס איז חשוב'ער א גוי צו א איד? פארוואס ווערט דא דער גוי דערמאנט פריער אין גמרא, דא שטייט בהמה חציה של נכרי וחציה של ישראל, זאג איך אים דעם גאנצן פראבלעם ווער מאכט די גאנצע שאלה איז דאך דער נכרי, אוי זאגט ער דער גוי זאגט ער מאכט אלע זאכן. אבל נדרים ונדבות. אסור לשחטן ביום טוב, אבער נדרים און נדבות טאר מען ניט שעכטן יום טוב. וואס איז מיט די נדרים און דבות? איך שעכט די קרבן און איך בין זורק דעם דם, איז די כהנים זענען זוכה, די כהנים גיב איך אוועק די חזה ושוק, און די בעלים נעמען די איבריגע פלייש, און די אלע זאכן. די כהנים, די כהנים, און די זעלבע זאך די איד, כי קא זכו, ווען זענען זוכה דאס וואס זיי מעגן עסן, משולחן גבוה קא זכו, זיי זענען דאס זוכה משולחן גבוה, בשעת'ן שעכטן באלאנגט ווי מען זאגט די גאנצע קרבן צום אייבערשטן, נאר איך האב רעכט, שפעטער גיט מיר השם. דעם כהן רעכט צו עסן די חזה ושוק, און דעם בעל הבית צו עסן די פלייש, קומט דאך אויס אז לשם מה איז די גאנצע שחיטה, איז דאך די גאנצע שחיטה לגבוה, און מיר האבן דאך א פסוק לכם ולא לגבוה, ווייל די גאנצע שחיטה איז דאך לגבוה, איז מ'קען נישט זאגן אז רב הונא זאגט דאס, ווייל ווייטער שטייט ביי זאגט רשי בפירוש א מעשה וואס איז דא אין גמרא בעו מיניה מרב הונא ההיא בני באגא, זאגט רשי דארט אז רב הונא האלט נישט די סברה, נאר רב הונא האלט אפילו די מציאות זאל זיין ביי טייג ווען א איד האט שותפות מיט א גוי א טייג, דארט איז דאך נישטא די סברה פון אי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה, ווייל דארטן קען מען זיך דאך פונאנדער טיילן, א העלפט טייג וואס באלאנגט צום איד זאל דער איד נעמען און פאר זיך אפבאקן, דאך האלט ווייטער רב הונא, לויט ווי רשי לערנט ווייטער פשט, אז מען מעג. אפילו ביי בהמה שטייט אין שלחן ערוך אילו יצוייר אז דער איד האט שותפות מיט דעם גוי צוויי בהמות, איז נישט דא קיין חיוב אז דער איד זאל זאגן ער נעמט איין בהמה און דער גוי זאל נעמען די צווייטע בהמה כדי מען זאל נישט דארפן שעכטן דעם, ער קען, ער האט שותפות אין דער העלפט דער גוי שעכטן די. און שותפות אין די צווייטע העלפט, אבער ביי לישה, ביי טייג זאגט די גמרא אנדערש די סברה אז מען קען עס דארף עס יא פונאנדער טיילן, ווייל דאס הייסט נישט אז ס'איז איין זאך, אבער רב הונא האלט נישט די סברה ביי לישה, ביי טייג. אמר רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט, בהמה חציה של נכרי וחציה של ישראל, א בהמה וואס אין דער בהמה שותפות א גוי און א איד, מותר לשחטה ביום טוב, מעג מען עס שעכטן יום טוב, דאי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה, איך קען דאך נישט עסן. א כזית פלייש אן שעכטן, אפילו צו דעם איד באלאנגט נאר איין כזית פלייש, מוז דאך דער איד שעכטן, שעכט ער דאך וועגן דעם כזית, איז דאך די גאנצע שחיטה לצורך ישראל ווי איז אבער עיסה, א טייג, חציה של נכרי וחציה של ישראל, די טייג איז א האלב באלאנגט צו א גוי און א האלב צו א איד. אסור לאפותה ביום טוב טאר מען נישט באקן יום טוב דהא אפשר ליה למיפלגה בלישה ווייל מען קען דאך אפטיילן די טייג קען מען דאך אפטיילן פאר דעם באקן מתיב רב חנא בר חנילאי האט רב חנא בר חנילאי געפרעגט א קשיא וואס זאגסטו אז טייג קען מען פונאנדערטיילן? טאר מען נישט באקן? אויף דער טייג איז דא שותפות, צוויי מענטשן, איינער וואס פאר אים מעג מען באקן און דער אנדערער וואס מען טאר נישט, טאר מען נישט באקן דאס יום טוב. האבן מיר געלערנט עיסת כלבים די טייג וואס דאס באקט מען. צו געבן צו עסן די כלבים, נארמאל טוט מען אריין אין דעם טייג טוט מען אריין, נישט מען טוט אריין, נאר מען נעמט נישט ארויס, די סובין און מורסנין נעמט מען נישט ארויס פון די טייג, איז די עיסת כלבים בזמן שהרועים אוכלין ממנה, ווען די פאסטעכער עסן אויך ווען מען באקט עס אפ, חייבת בחלה. דאן איז עס מחויב פון חלה, ווייל דאס ווערט אנגערופן אויכעט לחם, אז ס'האט א שיעור חלה דארף מען אפשעידן, ומערבין בה, און ס'איז גוט צו מאכן מיט דעם עירובי חצרות, ווייל די חכמים האבן דאך געזאגט אז מען טאר נישט ארויסטראגן פון דעם הויז אין דעם חצר, ווייל די אסאך הייזער זענען אפן אין איין חצר, איז די הויז איז א רשות צו איין יחיד, און די חצר איז א רשות צו עטליכע מענטשן. ווען מען זעט מען טראגט ארויס מבית לחצר קוקט עס אויס פון מרשות היחיד לרשות הרבים, האבן די חכמים געזאגט מען טאר נישט ארויס טראגן, דווקא ווען מעג מען? אויב מען מאכט עירובי חצרות, דעמאלט רופט זיך אן אלע וואוינען אויף איין ארט, איז מיט די עיסת הכלבים מעג מען מאכן א עירוב און משתתפין בה, ס'איז דאך דא נאך א ענין שיתופי מבואות ווייל די חצרות זענען אפן צו די מבוי, איך זאל מעגן טראגן פון די חצרות צו די מבוי, דארף מען מאכן שיתופי מבואות. ומברכין עליה, איז דיע טייג איז גוט פאר שיתופי מבואות, מען מאכט אויף דעם המוציא, ומזמנין עליה, אז ס'איז אזא קביעות'דיגע סעודה, דריי האבן געסן צוזאמען מיט מזומן, ונאפת ביום טוב, און ס'ווערט געבאקן יום טוב, לכלבים האט מען דאך פריער געלערנט טאר מען דאך נישט באקן, פארוואס דא מעג איך יא באקן? פארוואס? ווייל אין דעם איז דאך דא א חלק אויך פאר די פאסטעכער, דעריבער קען מען עס באקן. ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח, אויב ס'איז פסח די ערשטע נאכט, איז דאך א חי חוב צו עסן מצה, איך לערן עס אפ פון פסוק בערב תאכלו מצות, גאנץ פסח איז די טייטש איך טאר נישט עסן קיין חמץ, פאסטן טאר מען טאקע נישט, קען מען דאך ווי מען זאגט עסט מען פירות, עסט מען, אבער אבער איז אבער אכילת מצה איז נישט קיין חיוב, צו מ'עסט מצה זאל זיין איז מען מקיים א מצוה דא שיטות, אבער קיין חיוב איז נישט דא, אבער לילה ראשונה איז א חיוב, איז אויב דיע סארט טייג וואס וואס מען האט מען האט עס אויסגעבאקן די עיסת כלבים, און פארשטייט זיך מען האט עס געהיטן פון ח ו עס זאל נישט זיין חמץ, דאס איז דאך אויך נישט גענוג, דאס דארף מען דאך באקן אויף יוצא זיין די מצות מצה דארף דאך זיין מצה שמורה לשם מצת מצוה, ס'זאל זיין געהיטן פון פריער אן אויף וואס איז מען מיט דעם יוצא, ביז אהער איז די ברייתא. ואמאי, פרעג איך דיר, לויט דיר רב חסדא, פארוואס זאל מען דאס מעגן באקן יום טוב? אין דעם טייג איז דאך א טייל פאר די כלבים און א טייל איז פאר די פאסטעכער, הא אפשר ליה למפלגה בלישה, איך קען דאך עס פונאנדערטיילן ווען ס'איז טייג. פארוואס זאל מען מעגן באקן אויך די חלק וואס באלאנגט צו די כלבים? ענטפערט די גמרא, שאני עיסת כלבים, דארט איז א אנדער דין, ווייל עס קען זיין אז די גאנצע טייג וועלן אויפעסן מענטשן, הואיל ואפשר לפייסן בנבילה, ווייל די כלבים קען איך קריגן אמאל א נבילה און איך זאל זיי געבן, וועט דאך דעמאלט אויסקומען אז די גאנצע עיסה ווערט געגעסן פאר א מענטש. רשי. פרעגט די גמרא, ומי אית ליה לרב חיסדא הואיל, האלט דען רב חיסדא דעם דין פון הואיל? רב חיסדא האט פריער געזאגט א דין, א טייג וואס א העלפט באלאנגט צו א איד און א העלפט באלאנגט צו א גוי, האט ער געזאגט, טאר דער איד נישט באקן די חלק פון דעם גוי, טאר מען נישט באקן יום טוב, איך קען דאס זיך פונאנדערטיילן פריער פארן באקן, אבער א בהמה, וואס איז שותפות. קען איך דאך נישט פונאנדערטיילן, אפילו דער איד האט נאר איין כזית פלייש אין דעם מוז ער דאך שעכטן, שעכט ער עס וועגן זיך, אבער א טייג טאר ער עס נישט באקן אום יום טוב, נאר מען דארף עס פריער פונאנדערטיילן. האבן מיר געפרעגט א קשיא אויף רב חיסדא'ס דין, מיר האבן געלערנט עיסת הכלבים, די טייג וואס מען באקט פאר די כלבים, ס'איז די טייג טוט מען נישט אויסזיפן די סובין, די מורסינען, איז אויב די פאסטעכער עסן אויך פון דעם או, מעג מען דאס באקן יום טוב? פרעגט מען די קשיא, אזוי ווי מען טאר נישט באקן די חלק פון דעם גוי, דארף מען, טאר מען דאך אויך נישט באקן דעם חלק פון די כלבים, פארוואס זאגן מיר ונאפית ביום טוב אז ס'ווערט געבאקן אין יום טוב? האט רב חיסדא אויף דעם אויך געענטפערט, הואיל, וואס איז טייטש הואיל? ווייל עס קען דאך אמאל זיין ווען איך האב א נבילה צו געבן עסן די כלבים, דארף איך זיי נישט געבן צו עסן די טייג, נאר כ'גיב זיי צו עסן די נבילה, קען דאך אמאל זיין אז די גאנצע זאך וועלן עסן די מענטשן, דעריבער מעג מען דאס באקן. אבער ווי איז דער פאקט יעצט? אבער דער פאקט איז דאך איך האב דאך יעצט נישט קיין נבילה, ס'קען געשען א זאך, אבער יעצט פון וואס טו איך עס שפייזן די כלבים, איז דאך פון דעם או, נאר דאס רופט זיך א הואיל ווייל עס קען אזוי אויך זיין. פרעגט די גמרא, ומי אית ליה לרב חיסדא הואיל, האלט דען רב חיסדא די סברא פון הואיל? והאיתמר מיר האבן געלערנט, האופה מיום טוב לחול, איינער האט שוין יום טוב אפגעגעסן די סעודה, ער דארף שוין מער נישט האבן אויף דעם היינטיגן טאג, באקט ער פון יום טוב אויף די אויף די וואכעדיגן טאג. רב חסדא אמר לוקה, רב חסדא זאגט, ער האט עובר געווען דעם לאו, מען טאר נישט טון קיין מלאכה יום טוב, גיבט מען מלקות, ווי קען איך אים געבן מלקות, רעדט זיך איך ווייס זיכער אז ער וועט עס שוין נישט דארפן האבן, ער האט שוין אפגעגעסן די סעודה. רבה אמר, אינו לוקה, רבה זאגט מען גיבט אים נישט קיין מלקות. און וואס איז די סברה פון זייער מחלוקת? רב חיסדא אמר לוקה, רב חיסדא זאגט מ'גיט אים מלקות, ער דארף דאך יעצט דאס נישט האבן מער, ער האט דאך שוין געגעסן זיין סעודה, איי ער קען האבן געסט און זיי מכבד זיין? לא אמרינן, מיר זאגן נישט הואיל ווייל ומיקלעי אורחים אויב ס'קומט געסט חזי ליה איז ראוי, השתא נמי חזי ליה איז עס יעצט אויך צו אים ראוי, מיר זאגן נישט אזוי. מיר זאגן נישט קיין הואיל, און אויב איך זאג נישט קיין הואיל הייסט דאס אז דער גאנצער באקן איז געוועזן לצורך חול, דעריבער זאגן מיר לוקה. רבה אמר אינו לוקה, רבה זאגט מען גיט אים נישט קיין מלקות, אמרינן הואיל, איך זאג, וואס הייסט ס'נישט זיכער אז ער האט געטון א מלאכה, ס'קען דאך אמאל זיין אז ס'וועט דאך קומען געסט.

דאפשר למיפלגה בלישה, איך קען עס פונאנדערטיילן ווען ס'איז נאך טייג, און פארוואס זאגן מיר דא א עיסת כלבים אז מען מעג עס יא באקן, די אויב א פאסטוך עסט אביסל פון דעם מעג איך שוין באקן דעם חלק פון די כלבים אויך, ער האלט דאך נישט קיין הואיל, אלא זאגט די גמרא אזוי, לא תימא, זאלסט נישט זאגן. הואיל ואפשר, זאג נישט ווייל עס קען אמאל זיין, אלא נאר כגון דאית ליה נבילה, דא רעדט זיך אז ס'איז דא א נבילה, ער האט פאר זיך א נבילה, דודאי, זיכער, אפשר לפייסן בנבילה, איז די טייטש אזוי. איך דארף נישט צוקומען צום דין פון הואיל, אפילו רב חסדא האלט נישט פון הואיל, אבער דא א, ער האט א נבילה, קען ער דאך לאזן געבן די נבילה פאר די כלבים, ממילא איז די גאנצע עיסה ראוי פאר די פאסטוכער. תוספות פרעגט דא א קשיא אויף דעם דין וואס רב חסדא האט פריער געזאגט. עיסה חציה של נכרי וחציה של ישראל, האט רב חסדא געזאגט אז מען טאר עס נישט באקן יום טוב ווייל ער קען עס פונאנדערטיילן בלישה, פרעגט תוספות רב שמעון בן אלעזר האט פריער געזאגט ממלאה אישה תנור פת אף על פי שאינה צריכה לפת אחד, א פרוי קען אנפילן א פולן אויוון אפילו זי דארף נאר האבן איין ברויט, מעג זי באקן א פולן אויוון, מפני שהפת נאפית יפה בזמן שהתנור מלא, ווען דער אויוון איז פול, איז די ברויט וואס ער דארף האבן יום טוב באקט זיך אויך בעסער. און ס'איז א דין אז מ'מעג אפילו לכתחילה אויכעט. און די הלכה איז דאך, אזוי ווי רב שמעון, מ'דארף דאך זאגן אז עיסה חציה של נכרי וחציה של ישראל, זאל מען מעגן באקן די גאנצע זאך אויב ס'איז אין איין אויוון. ענטפערט תוספות אז דארט דארף איך אויך צוקומען צום דין הואיל, דשאני התם דכל הפת של ישראל, די גאנצע ברויט באלאנגט דאך דארט צו א איד, שהרשות בידו כל אחד ואחד או זה או זה, דעריבער זאגן מיר אז מען מעג באקן אינגאנצן, אבער פון א גוי איז הארבער, והיות. דילמא מיקלעי ליה אורחים, זאגט תוספות אז ס'איז נישט גענוג די טעם ווייל פת נאפית יפה, נאר דארף אויך אנקומען צום טעם פון מיקלעי אורחים. אבל הכא דחציה של נכרי אסור לאפותה ביום טוב, אויב א העלפט באלאנגט צו א גוי, אז אפילו ער וועט האבן אורחים קען ער דאך נישט אוועקגעבן, די חלק וואס באלאנגט צו דעם גוי טאר מען עס נישט באקן יום טוב לויט רב חסדא, קומט אויס לויט דעם תוספות אז דער היתר פון רבי שמעון בן אלעזר וואס האט דארטן געזאגט ממלאה אישה תנור פת אף על פי שאינה צריכה אלא פת אחת מפני שהפת נאפה יפה אז דאס איז נאך נישט דער גאנצער טעם, איך דארף אויך אנקומען צו דער סברה פון הואיל. ומיקלעי ליה אורחים, איי ביי אונז האלט דאך נישט רב חסדא די סברה הואיל ומיקלעי ליה אורחים, ער זאגט דאך אופה פת מיום טוב לחול לוקה, דאס הייסט אזוי אז דער טעם אליין איז נישט גענוג, דארט ווי עס קומט זיך צוזאמען ביידע זאכן אי פת נאפה יפה און אויך הואיל ומיקלעי ליה אורחים, דעמאלט מעג מען. בעו מיניה מרב הונא, מען האט געפרעגט א שאלה פון רב הונא, הני בני באגא, די אידן וואס זיי ווארפן, זיי וואוינען אין די דערפער, איז די ווארט באגא רופט זיך אן אויף א פעלד, זיי וואוינען דארט אין די דערפער וואס זענען אויפן פעלד, דרמו עלייהו קמחא, וואס דער מלך גיבט זיי די מעל. דבני חילא פון מיליטער, דער מלך גיט זיי מעל און זיי דארפן באקן און קאכן פאר די מיליטער. מהו לאפותה ביום טוב, צו מעג מען דאס באקן אום יום טוב? מיר זאגן דאך אז מען טאר נישט באקן פאר א גוי, ווי איז דא אט דער דין? אמר להו, האט רב הונא צו זיי גענטפערט, חזינן, מיר זעען, אי יהבי ליה ריפתא לינוקא, אויב ווען דער איד, ווען ער גיט אוועק פון דעם ברויט וואס ער האט געבאקן פאר די מיליטער, גיט ער אוועק א שטיקל ברויט פאר דעם קינד, ולא קפדי, און דעם מלך ארט נישט, כאטש די גאנצע מעל באלאנגט צו דעם מלך, נאר ווייל דער איד איז זיך מטריח מיט דעם קאכן מיט דעם באקן, אז ער גיט אוועק א שטיקל ארט אים ניט, אויב אזוי כל חדא וחדא חזיא לינוקא איז יעדן שטיקל ראוי פאר א קינד ושרי און מען וועט דעמאלט מעגן באקן. איז רש"י דא דא? רש"י זאגט אז פריער האט מען דאך געלערנט א דין אז ס'האט שותפות. א גוי מיט א איד אין א טייג טאר מען עס נישט פאקן, און רב הונא זאגט רש"י קריגט אויף רב חסדא, רב חסדא האלט טאקע מען טאר נישט, און רב הונא זאגט אז מען מעג, אז אויב מען האט שותפות מיט א גוי מעג מען, אבער תוספות זאגט דאס לשון הגמרא ווייזט דאך נישט אזוי אויס, איז לשון הגמרא ווייזט דאך דא אויס אז דער גאנצער היתר איז דא ווייל יעדן שטיקל וואס איך באק קען זיין אז דאס באלאנגט צו דעם קינד, און לויט תוספות קומט אויס אז זיי קריגן נישט, אויב די טייג איז א העלפט פון א גוי א העלפט פון א איד, קען דאס דער איד פונאנדערטיילן און באקן זיין חלק, אבער דא גיין פריער אוועקנעמען א שטיקל פאר זיך באקן פאר דעם קינד. קען מען נישט, ווייל די מעל איז געווען פון די מלך, נאר נאכדעם וואס מ'האט אפגעבאקן איז וועגן פארן מיליטער, דעמאלט ארט זיי נישט, ממילא קומט אויס ווי די גאנצע באקן איז כדי די קינד זאל האבן די שטיק, וועט רב חסדא אויך מודה זיין דעם דין, ואי לא. אויב דער איד קען פון דעם גארנישט ניט אראפנעמען, אסור, טאר מען נישט. פרעגט די גמרא, והתניא מיר האבן געלערנט מעשה בשמעון התימני, א מעשה וואס האט פאסירט מיט שמעון וואס איז געווען פון דער שטאט תמנת, שלא בא אמש לבית המדרש, יום טוב ביינאכט איז ער נישט געקומען אין בית המדרש, בשחרית, צומארגנס אינדערפרי יום טוב, מצאו רבי יהודה בן בבא, האט רבי יהודה בן בבא געטראפן שמעון התימני, אמר לו האט ער אים געפרעגט, מפני מה לא באת אמש לבית המדרש, פארוואס ביסטו נעכטן נישט געקומען אין בית המדרש, אמר לו האט ער אים געזאגט, בולשת באה לעירנו, איז ווארט בולשת מיינט מען זוכער. איז דער תרגום ויחפש זאגט דער תרגום דארט ובלש די מיליטער וואס זיי זוכן זיי ווילן באראבעווען זענען אריינגעקומען צו אונז אין שטאט ובקשה לחטוף את כל העיר זיי האבן געוואלט בארויבן די גאנצע שטאט ושחטנו להם עגל האבן מיר געשחטן פאר זיי א קאלב. והאכלנום, האבן מיר זיי געגעבן צו עסן, ופטרנום לשלום, און מ'האט זיך מיר מזוגגט צו זיי, זיך באפרייט פון זיי לשלום. אמר לו, דאס איז געווען מ'רעדט דאך די נאכט איז געווען יום טוב, איז דאס געווען זיי האבן עס געשחטן יום טוב ביינאכט, אמר לו, האט ר' יהודה בן בבא געזאגט צו אים, תמה אני, איך ווינדער זיך, אם לא יצא אויב ס'איז נישט אוועקגעגאנגען שכרכם אייער שכר וואס איר האט פארדינט מיט דעם געלט וואס מ'האט אייך נישט בארויבט איז דאס אוועקגעגאנגען בהפסדכם וועגן דעם שאדן איר האט געהאט חילול יום טוב וואס איר האט גע'שחט'ן דעם קאלב פאר די גוים. שהרי אמרה תורה, די תורה זאגט, לכם ולא לעובדי כוכבים. וואס זעען מיר דא? איז דאך דאס ענליך צו דער זעלבער מעשה ווי פריער די בני באגא דרמו עלייהו קמחא דבני חילא. איז א שווערע קשיא, ואמאי, פארוואס האט מען נישט געטארט שעכטן דעם קאלב? הא חזי למיכל מיניה, מען האט דאך געקאנט פון דעם עסן, און די גויים וועט נישט שטערן ס'וועט פעלן א שטיקל, פארוואס? ווייל ס'איז דאך דער קאלב האט דאך באלאנגט פון די אידן. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, עגל טריפה הוה, די קאלב איז געווען טריפה, האט מען דאך דאס נישט געקאנט עסן, פרעגט די גמרא, והא חזי לכלבים, איך קען דאך עס געבן צו עסן פאר די כלבים, ענטפערט די גמרא, תנאי היא, ס'דא א תנא וואס ער זאגט אז מען טאר נישט געבן, מען טאר נישט מאכן קיין ארבעט אין יום טוב פאר כלבים. דתניא מיר האבן געלערנט שטייט אין פסוק אך אשר יאכל לכל נפש, דאס וואס ווערט געגעסן צו יעדן נפש, הוא לבדו, דאס אליין, יעשה לכם, זאל ווערן געטאן צו אייך, יום טוב מעגט איר טאן א ארבעט, אשר יאכל לכל נפש, ממשמע שנאמר לכל נפש, אז עס שטייט אין פסוק, יאכל לכל נפש, שומע אני, ווייזט דאס אויס דער פסוק, אפילו נפש בהמה במשמע, דאס ווארט נפש גייט ארויף אויף נפש בהמה אויך, ווי טרעפן מיר אז א בהמה ווערט אנגערופן נפש? כענין שנאמר ווי שטייט אין פסוק, ומכה נפש בהמה ישלמנה, וואלט דאך געדארפט אויסקומען אז מען מעג טון א מלאכה יום טוב, פאר א בהמה די זעלבע זאך פאר כלבים. תלמוד לומר שטייט אין פסוק לכם, שטייט דאך דער אויספיר פון פסוק הוא לבדו יעשה לכם, זאגן מיר לכם דו מעגסט טון די ארבעט נאר פאר דיר, ולא לכלבים פאר כלבים טאר מען נישט, דברי רבי יוסי הגלילי, אזוי לערנט רבי יוסי הגלילי אז פאר כלבים טאר מען נישט טון קיין ארבעט. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט, אפילו נפש בהמה במשמע, דאס וואס שטייט אין פסוק, אך אשר יאכל לכל נפש, מיינט טאקע דער פסוק צו זאגן אז איך מעג טון א ארבעט יום טוב פאר א בהמה אויכעט, פארשטייט זיך אזא בהמה וואס ליגט אויף מיר א חיוב איך זאל באשפייזן, צו כלבים מיינט מען אזעלכע כלבים וואס איך דארף זיי אויסהאלטן, איי איז צו פרעגן ווי קומט צו א איד כלבים? מען טאר דאך נישט מגדל זיין ביי זיך קיין כלבים צו שטילן דאס געביל, נאר דער וואס וואוינט דארט ביי דער גרעניץ, דער וואס וואוינט אין א דארף וואו מען האט מורא פון רויבער, איז דארט מעג מען יא מגדל זיין אלס שומרים. זאגט רבי עקיבא, פאר א בהמה מעג מען אויך? אם כן, מה תלמוד לומר לכם, פארוואס שטייט לכם? לכם גייט דאך מיר עפעס ממעט זיין נאר פאר אייך? מיינט מען צו זאגן לכם ולא לעובדי כוכבים, נאר פאר אייך מעג מען? אבער פאר א גוי טון א ארבעט יום טוב טאר מען נישט, פרעגט די גמרא, ומה ראית לרבות את הכלבים, פארוואס ביסטו מרבה די כלבים, אז פאר די כלבים מעג מען יא מאכן אוכל נפש, ולהוציא את עובדי כוכבים און ממעט זיין פאר גויים נישט, ענטפערט די גמרא, מרבה אני את הכלבים איך בין מרבה די כלבים, שמזונותם עליך, ס'ליגט דאך אויף מיר איך זאל זיי שפייזן, ומוציא אני את עובדי כוכבים, און פון דעם לכם טוה איך ממעט זיין לכם ולא לעובדי כוכבים, שאין מזונותם עליך, ווייל דעם גוי דארף איך ניט שפייזן. אמר ליה אביי לרב יוסף, האט אביי געפרעגט רב יוסף'ן, ולרבי יוסי הגלילי דאמר, רבי יוסי הגלילי וואס ער לערנט לכם ולא לכלבים, אז יום טוב טאר מען נישט טאן קיין ארבעט, פאר א בהמה פאר כלבים, הני סופלי, די די קערנדלעך פון די טייטלען, אוי איז דאס א מאכל פון בהמות, לחיותא צו די בהמות, היכי שדינן להו ביום טוב, וויאזוי מעג מען דאס אוועק ווארפן יום טוב? די תוספות רעדט שוין וואס זאל זיין דער איסור פון דעם, אמר ליה. האט ער אים גענטפערט, הואיל וחזו להסקה, איך קען דאך דאס הייצן, איז אויב ס'איז איז דאך עס שוין נישט קיין מוקצה, האט ער אים צוריק געפרעגט, תינח ביבישתא, דאס איז גוט טריקענע קערנדלעך, אבער ברטיבתא ווען זיי זענען נאסע וואס זיי קענען נישט ברענען, מאי איכא למימר, ווי מעג איך דעמאלטס דאס אוועקגעבן? פאר די בהמות, אמר ליה האט ער אים גענטפערט, חזו להיסק גדול, אז ס'איז א גרויסע פייער, איז אפילו מען לייגט אריין עטוואס א נאסע זאך, ברענט עס אויכעט. האט ער אים געזאגט, תינח דאס פארענטפערסטו ביום טוב, בשבת מאי איכא למימר, שבת ווי גיט מען דאס צו די בהמה? האט ער גענטפערט, מטלטלינן להו אגב ריפתא, איך טוה דאס ארויף לייגן אויף א שטיקל ברויט, און די ברויט איז דאך נישט קיין מוקצה, און אזוי בין איך עס מטלטל. איי שטעלט זיך א שאלה, איך טוה עפעס א ארבעט מיט ברויט, ס'דא א שאלה, אנדערע זאגן אז ברויט איז נאר געמאכט געווארן אויף צו עסן, אבער נישט אויף קיין אנדערע זאכן, נאר מיר האלטן כדשמואל, אזוי ווי שמואל, דאמר שמואל, שמואל זאגט, עושה אדם, א מענטש קען מאכן כל צרכו בפת, וואס ער דארף קען ער מאכן, און ס'ארט מיר נישט וועגן בזוי אין די אוכל, שמואל'ס דין איז נישט קיין יום טוב'דיגע דין, בכלל זאגט ער, ער מעג טון צרכיו בפת און ס'ארט מיר נישט בזוי אין די אוכל. וויאזוי קומט יעצט אויס אז וויאזוי מעג איך דאס מטלטל זיין, אין אמת'ן דארף דאך דאס זיין מוקצה? נאר בין איך מטלטל דורך דעם ברויט. איז תוספות פרעגט די גמרא אין שבת האבן מיר דאך געלערנט זאגט די גמרא אז דאס וואס איז דא א היתר ארויפצולייגן אויף דעם מוקצה זאך א ברויט ככר אדער א תינוק דאס זאגט דאך די גמרא דאס איז נאר למת בלבד וויאזוי בין איך דאס מתיר דא אויך אנדערע זאכן זאגט תוספות דאס וואס דארטן שטייט לא אמרו היתר ככר ותינוק אלא למת בלבד. רעדט זיך דווקא א זאך וואס מ'האט געקאנט באווארענען מבעוד יום, זאג איך דארטן אז ס'איז נישט דא די היתר נאר ביי א מת, אבער די סופלי האט ער נישט געקאנט מאכן ערב יום טוב, ווען האט ער דאס געגעסן? ער האט דאס ווי מ'זאגט געגעסן יום טוב, אדער ער קען עס נישט געבן די בהמה ערב יום טוב, ער דארף עס יום טוב געבן. ופליגא דרבי יהושע בן לוי, דאס וואס רב הונא האט פריער געזאגט. אז איך מעג באקן די ברויט אין יום טוב פאר די מיליטער, מכח וועלכן היתר? ווייל איך באק אביסעלע פאר מיר אויך, כ'קען אוועקגעבן אביסל פאר א תינוק? קריגט ער אויף רבי יהושע בן לוי. דאמר רבי יהושע בן לוי, רבי יהושע בן לוי האט געזאגט, מזמנין את הנכרי בשבת. איך מעג אינווייטן א גוי זאל קומען עסן ביי מיר שבת? ואין מזמנין את הנכרי ביום טוב, איינלאדן דעם גוי ער זאל קומען ביי מיר עסן יום טוב טאר מען נישט, גזירה איך האב מורא שמא ירבה בשבילו, טאמער ער וועט אפילו דער איד האט שוין אלעס אפגעקאכט פאר זיך און דער איד וויל געבן דעם גוי צו עסן נאר דאס וואס ער האט אפגעקאכט פאר זיך טאר מען אויך נישט. פארוואס? שמא ירבה בשבילו, טאמער וועט ער גיין ווי מ'זאגט נאך קאכן איז דער איסור איז מזמן זיין אים, ווי וועט אבער זיין אז דער גוי איז אליין אריינגעקומען און איך האב שוין אפגעקאכט פאר מיר, דעמאלט מעג איך אים געבן צו עסן, ווייל געקאכט פאר וועמען האב איך געקאכט? כ'האב דאך געקאכט פאר זיך, אבער דארט ווי איך טוה אים רופן איז אפילו איך האב שוין אפגעקאכט די עסן פאר מיר האב איך מורא שמא ירבה בשבילו, אבער שבת? שבת איז דאך קען מען דאך נישט קאכן, וויפיל ס'איז דא באגעניגט מען זיך, מעג מען יא רופן דעם גוי, זע איך דאך פון דעם אויף אז מען טאר נישט קאכן פאר דעם גוי, כאטש לכאורה איז דאך דא אויך די זעלבע זאך, אביסל קען דאך זיין ראוי פאר מיר, איז א סימן אז ער קריגט רב הונא אויף רבי יהושע בן לוי. רב אחא בר יעקב אמר, רב אחא בר יעקב זאגט אפילו בשבת נמי לא. שבת טאר איך אויך נישט אינווייטן קיין גוי צו זיך עסן, נישט טאמער כ'וויל קאכן, משום שיורי כוסות, מ'דערלאנגט דעם גוי וויין צו טרינקען, און אין דעם ברויט אין דעם כוס וויין האט זיך געווייקט די ברויט, און נאכהער איז דאס וואס איז איבערגעבליבן די שיריים פון די וויין אין דעם כוס, דאס איז מוקצה, וועל איך דאס נישט קענען מטלטל זיין, ווייל דאס איז דאך נישט ראוי צו עפעס. פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי, דידן נמי, אונזער וויין וואס בלייבט איבער אביסעלע וויין אין א גלאז אין א כוס איז דאך אויך מיאוס ווער וועט עס טרינקען זאל איך אויך זאגן אז מען זאל פארוואס זאל מען נישט טארן מטלטל זיין האט ער געענטפערט דידן דאס וואס בלייבט איבער ביי אונז חזו לתרנגולין קען מען געבן די הינער, הענער, פרעגט די גמרא אויב אזוי דידהו נמי חזו לתרנגולים, דאס וואס עס בלייבט איבער שיריים ביי דעם גוי איז דאך אויך ראוי לתרנגולים, ענטפערט די גמרא ס'א חילוק, דידהו, די וויין וואס דער גוי טרינקט און ער לאזט איבער אביסל, איסורי הנאה נינהו, טאר איך פון דעם נישט הנאה האבן, דעריבער קען איך דאס נישט געבן פאר די תרנגולת, איך קען דאס נישט געבן פאר די הענע. פרעגט די גמרא, פארוואס איז עס אסור מטלטל צו זיין, אבער דער כוס אליין איז דאך נישט מוקצה, ולטלטלינהו אגב כסא, זאל איך עס מטלטל זיין דורכן כוס? מי לא אמר רבא, האט דען רבא נישט געזאגט, איך גיי ברענגען א ראיה אז איך קען מטלטל זיין א היתר'דיגע זאך מיט א איסור'דיגע זאך צוזאמען קען איך מטלטל זיין, האט דען נישט רבא געזאגט מטלטלין כנונא, מען מעג מטלטל זיין כנונא, כנונא רופט זיך אן דאס אויף אידיש הייסט עס א פייערטאפ. אין דעם געוועלב ווי מ'איז געשטאנען האט מען אריינגעלייגט אין דעם אמאל קוילן און מ'האט געווארעמט אין דעם די הענט. מעג מען מטלטל זיין די כנונא אין שבת? און פארשטייט זיך זי ברענט שוין נישט, ס'איז דארט געבליבן אינעווייניג. מעג מען דאס? אגב קטמיה, אויב איך דארף האבן די אשעס. איך דארף עס צודעקן מיט דעם שפייעכץ אדער צואה, און איך האב עס ערב שבת אויף דעם באשלאסן צוגעגרייט, מעג איך עס? און פארוואס? ווייל די אש איז דאך נישט קיין מוקצה. אף על גב כאטש דאיכא עליה שברי עצים, כאטש דארט איז דא צובראכענע שטיקלעך האלץ, וואס איז גארנישט ראוי צו גארנישט, דאך זאגן מיר מעג איך דאס מטלטל זיין צוזאמען מיט דעם טאפ, זע איך דאך אז ס'דא היתר'דיגע זאכן מיט מוקצה'דיגע זאכן צוזאמען, מעג מען דאס מטלטל זיין דא אויך, די כוס איז דאך היתר און די יין און די שיריים איז מוקצה, זאל מען עס מעגן טראגן?

אין אמת'ן, תוספות זאגט אז ס'איז נישט קיין צושטעל איינס צו דעם אנדערן, ווייל גיט א קוק דארט אין די כנונא, די כלי, קען איך נישט זאגן אז די כלי איז א בסיס צו דבר אסור, ווייל אין דער כלי איז דא שברי עצים, איז אבער אויך דארט דא די אשעס וואס זענען נישט קיין מוקצה, און דא אויך דער כוס.

ולהוי זאל דאס זיין כגרף של רעי, אויב מוקצה טאר מען נישט מטלטל זיין, ווי איז אבער אז ס'איז דא א כלי מיט צואה וואס דער מענטש טוט זיך פון דעם עקלען מעג מען דאס ארויסטראגן, איז דאך דא אויך די זעלבע זאך, ס'איז דא דא שיריים פון וויין.

אבער וכי עושין גרף של רעי לכתחילה? אויב איך האב פאר זיך א גרף של רעי קען איך דאס אוועק נעמען, אבער גיין ברענגען פאר אונז, אה, מאכן א גרף של רעי? אדער איך זאל גיין ווי דער גרף של רעי איז דא, זי זאל מיר עקלען און כדי איך זאל עס אוועק נעמען? דאס טאר מען נישט. אדבריה האט געפירט רבא למר שמואל ודרש און ער האט געדרשנט, מזמנין את הנכרי בשבת, מיר מעגן איינלאדן א גוי ער זאל קומען צו מיר עסן שבת, ואין מזמנין את הנכרי ביום טוב, יום טוב טאר מען נישט, גזירה כ'האב מורא שמא ירבה בשבילו, טאמער וועט ער קאכן מער וועגן דעם גוי. מרימר ומר זוטרא, כי הוה מיקלע להו נכרי ביום טוב, ס'האט זיך געטראפן א גוי אין יום טוב, די וואס האבן אים געדארפן ווי מען זאגט מהנה זיין האבן געדארפט מיט דעם גוי, אמרו ליה האבן זיי צו אים געזאגט, אי ניחא לך אויב דו ביסט צופרידן במאי דטריחא לן וואס מיר האבן צוגעגרייט פאר זיך, מוטב, איז גוט, ואי לא, אויב דאס וועט נישט זיין גענוג פאר דיר, זאלסטו וויסן זיין טרחא יתירא א איבריגע באמיאונג, אדעתא דידך וועגן דיר, לא טרחינן וועלן מיר נישט מאכן, און דעמאלט אין אזיין פאל ווען מען איז פריער מגלה דעת דעם גוי אז פאר אים וועט מען גארנישט ניט מאכן ספעציעל, דעמאלט מעג מען אים איינלאדן צו זיך יום טוב. רש"י. זאגט די משנה, בית שמאי אומרים די בית שמאי זאגן, לא יחם אדם חמין לרגליו, א מענטש זאל נישט אנווארעמען אין יום טוב, הייסע וואסער פאר די פיס, אלא אם כן ראויין לשתיה, דווקא אז ס'ראוי צו טרינקען. די בית שמאי זאגן, איך האב די תורה האט מתיר געווען נאר אוכל נפש, דאס וואס איך האב צו עסן. אבער אנדערע הנאות דאס נישט, אנווארעמען וואסער זיך וואשן די פיס טאר מען נישט, און אויב ראוי לשתיה, און תוספות טוט אויף, ס'איז נישט גענוג וואס איז ראוי לשתיה, נאר עס דארף אויך זיין אז ער זאל טרינקען פון די וואסער, און דעמאלט ווען ער טרינקט פון די וואסער מעג ער שוין מאכן אביסל מער צו וואשן די פיס. ובית הלל מתירין און די בית הלל זענען מתיר איז פשטות זענען זיי מתיר אויף די זיכער אפילו אפילו עס זענען נישט ראויין לשתיה זענען זיי מתיר אויף אפילו זענען זיי מתיר נאר אויף פניו ידיו ורגליו אבער לכל גופו טאר מען נישט וואשן כל גופו אין שבת איז דא א איסור. אבער יום טוב איז דא אין דעם א מחלוקת צו מען מעג יום טוב וואשן כל גופו בחמין שהוחמו מערב יום טוב, עושה אדם מדורה, א מענטש קען מאכן א גרויסע פייער ומתחמם כנגדה און ער דערווארעמט זיך ביי דעם פייער, אין יום טוב מעג ער דאס אויך מאכן, רש"י, לא יחם אדם חמין לרחוץ רגליו, וואס איז דער טעם פון די בית שמאי? אוכל נפש התיר הכתוב, דער פסוק האט נאר מתיר געווען יום טוב אוכל נפש, ולא להבעיר אור, נישט אנצוצינדן א פייער בשביל רחיצה וועגן וואשן. מדורה מיינט מען היסק גדול, א גרויסע פייער. גמרא, איבעיא להו האבן די בני הישיבה געפרעגט, האי מדורה, מאן קתני לה, דאס וואס שטייט ביי דער ענדע פון דער משנה, עושה אדם מדורה ומתחמם כנגדה, ווער זאגט עס? צי זאגן מיר דברי הכל היא, אז די בית הלל, די בית שמאי זענען אויך מתיר? איי זיי האבן דאך געזאגט אין דער רישא אז די ווארעמען וואסער צו וואשן פניו ידיו ורגליו טאר מען נישט, ווייל די היתר איז נאר אויף וועלכן? אויף אוכל נפש, אבער נישט אנדערע זאכן, פארוואזשע מעג מען מאכן א מדורה? נאר ושני להו לבית שמאי, ס'דא א חילוק צו די בית שמאי בין הנאת כל גופו להנאת איבר אחד, אויב דאס איז הנאת כל גופו איז דאס גלייך צו אוכל נפש, זענען זיי מתיר, איבר אחד זענען זיי נישט מתיר, או דילמא אדער, לויט די בית שמאי נישט דא קיין שום חילוק. צי הנאת גופו, כל גופו, צי הנאת איבר אחד, אויב ס'איז נישט אוכל נפש, איז טאר מען נישט, נאר וואס דען? בית הלל קתני לה, דעם דין וואס שטייט ביי די ענדע פון דער משנה, עושה אדם מדורה ומתחמם כנגדה, דאס לערנען די בית הלל, אבל בית שמאי, אבער די בית שמאי, לא שני להו איז נישט קיין חילוק. זאגט די גמרא תא שמע כ'וועל דיר פושט זיין פון א ברייתא שטייט דארט בפירוש בית שמאי אומרים די בית שמאי זאגן לא יעשה אדם מדורה א מענטש זאל נישט מאכן א גרויסע פייער ויתחמם כנגדה זאל זיך אין דעם דערווארעמען ובית הלל מתירים און די בית הלל זענען מתיר רש"י הנאת כל גופו פארוואס זאל איך זאגן אז די בית שמאי זענען מתיר הנאת כל גופו, ווייל דמיא לאוכל נפש, דאס איז מעהר גלייך צו אוכל נפש.